אורייתא מסכת פסחים, דף מ עמוד ב', די ערשטע שורה.
פארציילט די גמרא האי ארבא דחיטי דטבעא בחישתא, ס'איז געווען א שיפעלע וואס איז געווען אנגעפילט מיט ווייץ, און ס'איז געווארן איינגעזונקען אין די טייך וואס האט געהייסן חישתא, קומט אויס אז די ווייץ איז יעצט געווארן דורכגעווייקט מיט וואסער איז דא א חשש אז ס'איז חמץ'דיג געווארן, שריא רבא לזבינהו לנכרים האט רבא מתיר געווען מען זאל עס פארקויפן דווקא פאר גוים אבער נישט פאר א איד ווייל כ'האב מורא יעצט קומט דאך פסח און כ'האב מורא אז די ווייצלעך זענען חמץ די מעשה איז דאך געווען פאר פסח איתיביה רבה בר ליואי לרבא דער אמורא רבה בר ליואי האט געפרעגט א קשיא אויף רבא און זיי האבן געלערנט א ברייתא בגד שאבד בו כלאים אויב א מענטש האט למשל א וואלענע קלייד און ס'איז געווארן פארלוירן אינעווענדיג ווען מען האט עס אויסגענייט איז געווארן פארלוירן א פאדעם פון פשתן קומט אויס אז דער קלייד איז כלאים און מען דערקענט עס נישט. הרי זה לא ימכרנו לנכרי, טאר עס אפילו נישט פארקויפן פאר א גוי, ווייל איך האב זייער מורא אז א איד וועט עס נאכדעם אפקויפן פון די גוים, וויבאלד מען דערקענט נישט אז ס'איז כלאים וועט ער קומען נכשל ווערן ער וועט עס אנטון. ווען מען זעט קלאר אז ס'איז דא דארטן כלאים מעג ער עס פארקויפן פאר א גוי, ווייל אפילו ווען א איד וועט עס אפקויפן וועט ער דאך זען דעם כלאים און ער וועט עס ארויסנעמען. אבער יעצט וויבאלד מען דערקענט עס נישט איז דא א חשש אז דער איד וועט עס נעמען און ער וועט עס אנטון. ולא יעשה בו מרדעת לחמור. ער זאל נישט נוצן דעם קלייד וואס האט אין זיך פארלוירענע שעטנז צו מאכן פאר אזא זאטל פאר א חמור, ווייל כ'האב מורא אז מיט די צייט וועט ער פארגעסן אז עס איז דא דערין שעטנז, און ער וועט נעמען דעם קלייד און ער וועט נעמען א שטיקל עס ארייננייען אין זיין קלייד וועט נכשל ווערן מיט שעטנז. אבל עושין אותו תכריכים למת, דאס מעג מען יא מאכן תכריכים פאר א מת,

און ער וועט נכשל ווערן, הדר אמר רבא טאקע צוליב די טענה האט רבא נאכדעם געזאגט אז מען זאל עס טאקע נישט פארקויפן פאר א גוי די גאנצע זאך נאר לזבינהו קבא קבא לישראל, מען זאל פארקויפן אזעלכע קליינע כמות דערפאר נישט מער ווי א קב אויף אמאל פאר יעדע איד עקסטער איין קב, כי היכי דכליא קמי פסחא אזוי ווייסט מען זיכער אז ביז פסח וועט מען שוין ענדיגן דעם קב און מען וועט טאקע נישט נכשל ווערן. צו נוצן אום פסח. איז דא דא א מחלוקת פון די ראשונים וואס די כוונה פון רבא איז, ס'דא וואס ווילן זאגן אז יעצט ווען מען פארקויפט עס פאר א איד און ווייל מען פארקויפט ווייניג וואס נארמאלערהייט אזא סכום ענדיגט זיך ביז פסח דארף מען אים גארנישט מודיע זיין אז ס'איז דא א חשש חמץ אויף די ווייץ, פארדעם זאגט רבא אז מען זאל נאר פארקויפן ווייניג ווייל אויב דו פארקויפסט אסאך ביסטו שוין מחויב מודיע צו זיין. אנדערע ראשונים קריגן אויף דעם און זיי זאגן אז מען מוז יא מודיע זיין אפילו ווען מען פארקויפט ווייניג מוז מען אויך מודיע זיין פאר יענעם ווייל אז נישט האב איך מורא אז אפשר וועט ער עס אוועקלייגן און ער וועט יא נכשל ווערן דערמיט אום פסח. איי אויב מען דארף שוין סייווי מודיע זיין פאר יענעם פארוואס זאגט רבא אז מען זאל נאר פארקויפן ווייניג קען ער דאך פארקויפן אסאך און מודיע זיין פאר יענעם אז ס'איז חמץ'דיג און יענער וועט וויסן אז מען דארף ענדיגן דאס נאך פאר פסח נאר לויט די ראשונים איז די פשט דאס וואס רבא זאגט קבא קבא נישט אז על פי הלכה איז מען מחויב צו פארקויפן ווייניג די מציאות איז אז אויב ער וועט מודיע זיין פאר מענטשן וועט ער אויטאמאטיש נישט קענען פארקויפן קיין סאך ווייל יעדער איינער וויל דאך עס ענדיגן פאר פסח און קיינער וועט נישט קויפן קיין סאך אבער אין הכי נמי אז ער האט א קונה און קען פארקויפן א סאך אין הכי נמי זאל ער פארקויפן א סאך אויך. תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט א ברייתא אין מוללין את הקדירה בפסח רש"י זאגט אז מלילה מיינט אז מען טוט. אריינלייגן מעל אין א תבשיל, דאס טאר מען נישט טון אין פסח ווייל איך האב מורא אז ס'וועט חמצ'דיג ווערן נאך פאר ס'ווערט אפגעקאכט, אבער והרוצה שימלול טאמער וויל ער יא אריינלייגן די מעל, נותן את הקמח לייגט ער טאקע אריין די מעל אינעם תבשיל ואחר כך נותן את החומץ און גלייך נאכדעם געבט ער א גיס ארויף עסיג, און די עסיג טוט אויסקאכן און ער מאכט זיכער אז די מעל זאל נישט קענען חמצ'דיג ווערן. און ס'מוז דווקא זיין מען זאל קודם אריינלייגן די מעל און נאכדעם דעם חומץ ווייל נאר דאמאלס וועט ער אים קענען אפהאלטן פון חמצ'דיג ווערן, אבער טאמער ער האט געטון פארקערט אז ער וועט אריינלייגן קודם דעם חומץ אינעם תבשיל, און נאכדעם וועט ער אריינלייגן די מעל, וועט עס שוין די חומץ נישט האבן קיין השפעה, און וועט אים נישט קענען צוריקהאלטן פון חמצ'דיג ווערן, אזוי האלט די תנא קמא, ויש אומרים אנדערע זאגן, אף נותן את החומץ ואחר כך נותן את הקמח, אז ער קען יא קודם אריינלייגן די חומץ און נאכדעם די קמח, און ס'וועט נאך אלץ האבן אן השפעה, מאכן זיכער אז ס'וועט נישט חמצ'דיג ווערן. וויאזוי גייט די ברייתא? און די גמרא רעדט אויס מאן יש אומרים, ווער איז דער יש אומרים? אמר רב חסדא זאגט דער אמורא רבי יהודה היא, דאס איז דער תנא רבי יהודה, דתנן האט מען געלערנט אין א משנה אין שבת מ ב, האילפס והקדירה שהעבירן מרותחין, די אילפס דאס איז אזא מין טאפ און א קדירה איז א געהעריגע טאפ וואס ווערט אוועקגענומען פונעם פייער ווען ס'איז געווען זייער הייס, דא רעדט מען פרייטאג צונאכטס, לא יתן לתוכן תבלין, זאל ער נישט אריינלייגן אין דעם שבת. מיט פארשידענע מינע תבלינים, ווייל וויבאלד ס'ליגט נאך אין א כלי ראשון דעם מאכל, און האט עס נאך א מורא'דיגע שטארקע היץ וואס ס'קען נאך קאכן, און וועסטו אריינלייגן תבלין, וועסטו קאכן דעם תבלין אום שבת, אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי, איינמאל די געקעכץ איז שוין געווארן אריבערגעגאסן פון די קדירה אין א שיסל אדער אין א אנדערע מין שיסל וואס הייסט א תמחוי, דעמאלטס איז דאך שוין א כלי שני, און א כלי שני האט שוין נישט קיין כח מבשל צו זיין מעג מען שוין יא אריינלייגן דערין די תבלינים. אזוי האלט די תנא קמא. רבי יהודה אומר לכל הוא נותן, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. אין יעדע תבשיל וואס ליגט אין א כלי שני מעג מען אריינלייגן דעם תבלין אזוי ווי דער תנא קמא האט געזאגט אבער רבי יהודה מאכט אן אויסנאם אז טאמער איז דא אין די תבשיל חומץ, עסיג, וציר אדער אזא מין פיש זאפט וואס רינט אפ פון די פיש, און וויבאלד דאס זענען זייער שארפע זאכן איז אפילו אין א כלי שני האט עס אויכעט א כח אז ס'זאל מבשל זיין דעם חומץ. זעט מען דאך דא אז דער תנא רבי יהודה האט געהאלטן אז חומץ האט אזא כח אז ער קען אפקאכן אפילו ווען די חומץ ליגט שוין אריינגעמישט אין די תבשיל, מען רעדט דאך דא פון א תבשיל וואס האט אין זיך חומץ, האב איך יעצט מורא אז ווען מען וועט אריינגיסן די תבלין שפעטער וועט די חומץ אפקאכן דעם תבלין, און אויב אזוי שטימט זייער גוט אז דאס איז דער יש אומרים וואס האט געזאגט. אז אפילו ווען מען האט אריינגעלייגט די חומץ אין די תבשיל און נאכדעם לייגט מען אריין די קמח האט נאך די חומץ א שטארקייט דאס אפצוקאכן, וועט טאקע אויסקומען אזוי ווי די שיטה פון רבי יהודה מסכת שבת. פרעגט די גמרא ונוקמה כרבי יוסי, פארוואס האט רב חסדא געמוזט איינזעצן די יש אומרים דווקא ווי רבי יהודה, מען קען עס דאך אויך איינזעצן ווי רבי יוסי וואס האמיר אויבן געהאט דתניא האמיר געהאט אין א ברייתא, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט שורן בחומץ וחומץ צומתן, דארט רעדט מען אויב איינער האט לותת געווען דאס מיינט ער האט געווייקט, די גערשטלעך, און האט געזען ווי זיי ווערן אויפגעבלאזן און ס'גייט צושפאלטן ווערן, האט ער אן עצה אז ער קען שנעל איינווייקן די אלע גערשטלעך אין עסיג, און די עסיג טוט עס איינשרימפן און ס'מאכט אז ס'ווערט נישט חמצ'דיג. זעט מען דאך אז רבי יוסי האלט אויך אז די חומץ האט א שטארקע כח צו פארמיידן חימוץ, און אפשר איז דער יש אומרים וואס זאגט אז מ'קען אריינלייגן דעם חומץ פאר די מעהל וועט אויסקומען ווי רבי יוסי. ענטפערט די גמרא, כי אשמעינן ליה לרבי יוסי, ווען האט מען געהערט פון רבי יוסי אז דאס קען פארמיידן חימוץ, הני מילי דאיתיה בעיניה, דארט רעדט מען דאך ווען די חומץ געפינט זיך פאר זיך אליין, און מען טוט אין דעם חומץ טוט מען אריינלייגן דעם ווייצלעך, און דעמאלטס האט ער א כח צו פארמיידן זאל נישט חמצ'דיג ווערן, אבל על ידי תערובת לא, וואלט ער געווען ס'קען זיין אז טאמער האט מען שוין דעם חומץ אריינגעמישט קודם אין א תבשיל פארלירט ער דעם כח, און אויב מען וועט נאכדעם אריינלייגן די קמח וועט ער שוין נישט קענען פארמיידן זאל ווערן חמצ'דיג, און פארדעם האט מען געדארפט ברענגען א ראיה פון רבי יהודה וואס דארט שטייט קלאר אז מען רעדט פון א תבשיל וואס ליגט שוין דערין חומץ און ער האט נאך אלץ א כח אנצוקאכן די תבלין וואס קומט שפעטער אריין, איז די זעלבע זאך דא ביי אונז, אז כאטשיג ס'ליגט שוין חומץ אין די תבשיל, קען מען נאך פארמיידן און אפקאכן מעל וואס קומט אריין אז זאל נישט חמץ ווערן. עולא אמר, דער אמורא זאגט אחד זה ואחד זה אז עס איז נישט קיין חילוק צו מען לייגט קודם אריין דעם חומץ אינעם תבשיל און נאכדעם לייגט מען אריין דעם קמח צו פארקערט זאל מען עס נישט טון, מען טאר עס נישט טון משום לך לך אמרינן נזירא. ווען מען זעט א נזיר דרייט זיך נעבן א וויינגארטן זאגט מען אים גיי אוועק נזיר, סחור סחור לכרמא לא תקרב, ארום און ארום דעם כרם זאלסטו אפילו נישט נאנט גיין, כאטשיג מן התורה נישטא קיין איסור ער זאל גיין נאנט צו א כרם, אבער וויבאלד וויל מען נישט ער זאל נכשל ווערן אין עסן טרויבן, זאגט מען אים שטיי ווייט דערפון. איז די זעלבע זאך דא, וויבאלד ס'איז דאך דא א חשש אז דער מעהל קען חמץ'דיג ווערן, מאכט מען שוין נישט קיין חילוק און מען לייגט בכלל נישט אריין קיין מעהל אין קיין טאפ אפילו, מען האט אריין געלייגט חומץ, נישט קיין חילוק צו מען האט געלייגט דעם חומץ פאר די מעיל צו נאך די מעיל, איז דא א חשש אז עס קען חמץ'דיג ווערן. דאס איז לכאורה נאר א חומרא וואס עולא האט דא געזאגט, ווייל מ'האט דאך פריער געהאט א ברייתא אז מען מעג יא, און עולא אן אמורא קען נישט קריגן אויף א ברייתא, ער זאגט נאר אלס חומרא דפסח זאל מען זיך מחמיר זיין עס נישט צו טוהן. פארציילט די גמרא רב פפי דער אמורא שרי ליה דבי ריש גלותא האט מתיר געווען פאר די בעקערס פון דעם שטוב פון ריש גלותא לממחה קדירה בחסיסי צו מאכן געדיכט,

ער האט נישט מורא געהאט די חששות וואס האבן אויבן געלערנט אז אפשר איז עס נישט געווארן גוט אויסגעברענט. ווי מ'האט דא אויסגערעדט קומט אויס אז ער קריגט אויף מר זוטרא וואס האט אויבן געזאגט אז מען טאר עס נישט טון ווייל איך האב מורא, ער האט נישט מורא. אנדערע ראשונים טענה'ן אז וויבאלד מען זעט אויבן אין די גמרא אז קיינער קריגט נישט אויף דעם איז מסתבר אז קיינער קריגט טאקע נישט און דאס וואס ס'שטייט דא אז ער האט מתיר געווען בחסיסי מיינט טאקע נישט קליות, נאר ווי תוס' ברענגט פונעם ר"י אז ס'מיינט קמח של עדשים, וואס איז קטניות וואס דער מעהל דערפון איז אין דרכן לבוא לידי חימוץ כל כך. אמר רבא, און רבא האט זיך געוואונדערט אויף דער פסק, איקא דשרי כי האי מילתא בדוכתא דשכיחי עבדי, ווי קען זיין אז א מענטש זאל מתיר זיין אזא מין זאך, וואס געפינען זיך דארטן קנעכט וואס די עבדים זענען דאך מזלזלים בדבר איסור, און אזא הייקעלע זאך וואס ס'קען זיין אז דער קמחא דאבישונא איז נישט געווארן גוט אויסגעבאקן, האט נישט געטארט מתיר זיין אין א פלאץ ווי ס'איז דא דארטן קנעכט וואס זיי זענען נישט מקפיד במצוות. איכא דאמרי איז דא וואס זאגן רבא גופא מחי לה קידרא בחסיסי אז ער אליין האט זיך אריין געמאכט געדעכטס אין זיין טאפ אין זיין געקעכטס טאקע מיט די חסיסי ווי רש"י לערנט דאס מיינט מיט דער קמחא דאבישונא עס קריגט נישט אויף די פריעריגע לשון ווייל פאר זיך אליין האט ער יא געהאלטן אז מען מעג עס טון נאר אויף א פלאץ ווי ס'דרייען זיך עבדים דארט האט מען עס נישט געטארט מתיר זיין. אוי רייצא!